בעזרת השם יתברך, מסכת עירבין דף ס"ה, מ'הייבט אן דף ס"ד עמוד ב' אונטן, אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, איך קען פטר'ן גאנץ כלל ישראל פונעם דין וואס טייטש לעתיד לבוא, פון די עונש וואס כלל ישראל, טאמער א איד טוט א עבירה קריגט ער דאך אן עונש, קען איך פטר'ן גאנץ כלל ישראל פונעם עונש מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו. פונעם חורבן בית המקדש ביז היינט, פארוואס? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ישעיה, לכן שמעי נא זאת עניה ושכורת ולא מיין, אז כלל ישראל ווערט גערופן עניה און שכורת, זענען שיכור פון צרות און נישט פון וויין, זעען מיר אז כלל ישראל ווערט דא פארגליכן צו א שיכור, און במילא אז זענען שיכור קען מען זיי נישט שטראפן אויף זייער עבירות. פרעגט די גמרא מיתיבי, איז דען אזוי? שטייט אין א ברייתא, שיכור, מקחו מקח, ממכרו ממכר, ס'טייטש וואס ער פארקויפט, איז פארקויפט, וואס ער קויפט איז געקויפט, עבר עבירה שיש בה מיתה, ממיתין אותו, טאמער מען טוט א עבירה וואס מען איז חייב מיתה אויף דעם איז אוודאי הרג'ט מען אים, מלקות, מלקין אותו, מלקות קריגט ער אויך, כללו של דבר, הרי הוא כפיקח לכל דבריו, אלא שפטור מן התפילה, ער הייסט א פיקח אויף יעדע זאך דעם שיכור, חוץ אויף תפילה ווי מען האט געזען אז מען טרינקט א רביעית, האט מען נעכטן געזען אז מ'איז פטור פון צו דאווענען, אבער על כל פנים ווי קען ער דא זאגן אז יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין? זאגט די גמרא, האסט טאקע נישט פארשטאנען, מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין התפילה, וואס טייטש ער מיינט טאקע צו זאגן איך קען פטר'ן גאנץ כלל ישראל פון דאווענען, אז היות איז כלל ישראל פארגליכן צו א שיכור, איז כלל ישראל אין גלות פטור פון צו דאווענען? זאגט די גמרא, אמר ר' חנינא לא שנו אלא שלא הגיע לשכרות של לוט, אבל הגיע לשכרות של לוט פטור מכולם, ס'טייטש דער דין אז א שיכור איז כפיקח לכל דבר חוץ פון דאווענען, דאס איז נאר א האלבע שיכור, אבער איינער וואס איז אמת'דיג שיכור אזוי ווי לוט וואס שטייט אין די תורה ער האט נישט געוואוסט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, דעמאלטס איז ער טאקע פטור פון אלעס, הייסט געהעריג ווי א שוטה, און במילא איז א מקח נישט קיין מקח, די ממכר נישט קיין ממכר, און די אלע זאכן וואס מען האט פריערט געזען איז נישט אויף א אמת'ע גאנצע שיכור. זאגט די גמרא ווייטער א דרשה, אמר רב חנינא, כל המפיק מגן, דער וואס ווארפט אוועק פון זיך, ער נעמט אוועק פון זיך, ער איז מעביר פון זיך, מגן דאס איז דאס דאווענען, וואס טייטש ער דאווענט נישט, בשעת גאווה, בשעת וואס ער איז שיכור,

און א איד וואס איז שיכור וואס טוט ווי סדארף צו זיין ער דאווענט טאקע נישט איז ער זוכה אז די צרות זאלן נישט אנקומען צו אים זאגט די גמרא מאי משמע דהאי אפיק לישנא דעבורי הוא ווי זעהן מיר אז אפיק שטייט אין פסוק גאווה אפיקי מגינים ווי ווייסט מען אז אפיקי איז א לשון פון מעביר זיין דכתיב וואס שטייט אין פסוק איוב זאגט אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעבורו אז מיינע פריינט האבן בוגד געווען אין מיר כאפיק נחלים יעבורו אזוי ווי א טייך וואס גייט אריבער וואס מ'איז מעביר א טייך וואס געשענט פון שניי שניי ווערט צעלאזט ווערט א טייך איז אין די ווינטער איז דא א גרויסע טייך אין די זומער ווערט עס נעלם אזוי זאגט איוב זענען מיין חברים נעלם געווארן אבער דאס א לשון פון העברה פון אוועק גיין זעהן מיר אז אפיק איז א לשון פון העברה רבי יוחנן אמר רבי יוחנן דרש'נט אביסל אנדערש די פסוק אבער ס'איז בעצם משמע די זעלבע זאך זאגט רבי יוחנן כל שאינו מפיק איתמר וואס טייטשט די לשון פון רבי חנינא איז כל המפיק מגן, איינער וואס איז מעביר די דאווענען און ער דאווענט נישט בשעת גאווה, בשעת וואס ער איז שיכור, איז סוגרים וחותמים צרות בעדו. רבי יוחנן לערנט אנדערש, איינער וואס איז נישט מפיק, מפיק טייטשט רבי יוחנן איז א לשון פון מגלה זיין, איינער וואס איז נישט מגלה די דאווענען און נישט מגלה וואס ליגט אים אויפן הארץ, נאר וואס דען ער האלט זיך איין פון צו דאווענען בשעת ער איז שיכור, איז פאר אים, סגור חותם צר, פאר אים איז מען מונע די צרות, ביידע בעצם מיינען די זעלבע זאך, מ'עט זען בעצם וואס איז די נפקא מינה צווישן די צוויי לשונות, אבער פאר דעם פרעגט די גמרא מאי משמע דהאי מפיק לישנא דגלויי הוא, ווי זעהן מיר אז מפיק איז א לשון פון מגלה זיין פון אנטפלעקן, דכתיב שטייט אין פסוק ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל דאס גייט ארויף אויף קריעת ים סוף זעהן מיר אז אפיקי מים דאס א לשון פון מגלה זיין זאגט יעצט די גמרא מכדי קראי משמע בין למר ובין למר מאי בינייהו די דרשה קען מען טאקע ביידע וועגן דרשנען ביידע בעצם קוקט אויס מיינט די זעלבע זאך ממילא וואס איז בעצם א נפקא מינה זאגט די גמרא איכא בינייהו ס'עט ארויסקומען נפקא מינה דרב ששת לגבי די דין פון רב ששת, דרב ששת מסר שינתיה לשמעיה, רב ששת ווען ער פלעגט זיין שיכור, פלעג ער זיך צולייגן א דרימל ער פלעג זיך שלאפן לייגן, און ער פלעג זאגן פאר זיין משמש זאל אים אויפוועקן, וואס טייטש ער וויל דאווענען ער האט געוואלט דאווענען, ער האט געוויסט בשעת ער איז שיכור קען ער נישט דאווענען האט ער געזאגט דעם משמש וועק מיר אויף כ'וועל קענען דאווענען, איז אזוי, מר אית ליה דרב ששת, די דרשה פון רבי יוחנן וואס רבי יוחנן זאגט אפיק איז א לשון גילוי א לשון פון מגלה זיין, ער האט טאקע געהאלטן כשיטת רב ששת אז וואס אז א שיכור בעצם דארף דאווענען, נאר וואס דען ער דארף זיך איינהאלטן ער דארף זיך קודם צולייגן און שפעטער דארף ער אויפפאסן איינער זאל אים אויפוועקן ער זאל נאך קענען דאווענען, און דאס איז משמע פון רבי יוחנן'ס דרשה אז איינער וואס איז נישט מגלה דעם תפילה וואס טייטש נאר וואס דען ער לייגט זיך צו און שפעטער דאווענט ער, אזוי איז משמע פון די דרשה פון רבי יוחנן, אויף אזא איינער איז געזאגט געווארן די דרשה פונעם פסוק סגור חותם צר אז ער איז מונע פון זיך צרות, אבער ומר לית ליה דרב ששת, די דרשה פון רבי חנינא אז כל המפיק איז איינער וואס איז מעביר, מעביר איז טייטש איינער וואס איז אינגאנצן מעביר ער געבט אינגאנצן אויף אויפן דאווענען, נישט פשט ער וועט באלד אויפשטיין און דאווענען, נאר ער וועט אינגאנצן נישט דאווענען, ער קריגט זיך טאקע אויף ר' ששת ר' חנינא, ווייל ער האלט אז איינער וואס איז שיכור טאר נישט זאגן פאר זיין משמש זאל אים אויפוועקן ער זאל קענען דאווענען, ווייל ער האלט אז דאס הייסט נישט פארניכטערט, ס'איז נישט גענוג אז מען גייט שלאפן און איינער וועקט אים אויף, נאר וואס דען מען דארף גיין שלאפן און ווען מען שטייט אויף שטייט מען אויף, נאר אזוי קען מען אמת'דיג אויסגעניכטערט ווערן, און במילא פאר דעם זאגט ר' חנינא אז איינער וואס איז שיכור איז מפיק מגן, דארף אינגאנצן מעביר זיין דאס דאווענען, ער קען נישט דאווענען, ער קען נישט שטעלן איינער זאל אים אויפוועקן, נאר זאלן אינגאנצן מוותר זיין אויפן דאווענען, און אויף אזא איינער איז געזאגט געווארן סגור חותם צר, אז מ'איז מונע פון אים די צרות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל, איינער וואס די קאפ איז אים נישט אויפן פלאץ זאל נישט דאווענען, משום שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, רש"י זאגט ער ווייסט נישט וואו דער פסוק, אבער דא שטייט אין פסוק בצר אל יורה, אז איינער וואס איז אין א צרה זאל נישט פסק'נען קיין הלכה, און ממילא אז אויב מ'טאר נישט פסק'נען טאר מען אויך נישט דאווענען, איינער וואס האט צרות איז אין דעתו מיושבת עליו זאל נישט דאווענען, יעצט בעצם שטייט שוין אין די ראשונים אז אוודאי היינטיגע צייטן דארף מען יא דאווענען, נאר וואס דען אמאליגע צייטן וואס טאקע די מענטש'ס קאפ איז געווען אויסגעשטעלט אלעמאל קלארערהייט איז יעדע טירדא האט מונע געווען פון דאווענען, איז אויף אמאליגע צייטן האט מען געזאגט מען זאל נישט דאווענען, אבער היינט איז מען סיי ווי צומישט א גאנצע צייט, איז אוודאי איז די הלכה נישט אזוי, נאר אפילו איינער וואס איז אין דעתו מיושבת עליו דארף אוודאי דאווענען, זאגט די גמרא רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי א טאג וואס איז געווען בכעס איז געווען אנגעצויגן אויפגעברויזט האט ער נישט געדאווענט אמר האט ער טאקע גענוצט דעם פסוק בצר אל יורה כתיב אז מען טאר נישט דאווענען מען טאר נישט פסק'נען בשעת וואס ס'איז בצר בשעת וואס א מענטש געפינט זיך אין א צרה בשעת וואס א מענטש'ס דעת איז נישט ביי זיך זאגט די גמרא א ענליכע מעשה מר עוקבא ביומא דשותא מר עוקבא א טאג וואס האט געבלאזן א דרום ווינט לא הוה נפיק לבי דינא פלעגט נישט גיין צו בית דין פסק'נען אמר רב נחמן בר יצחק הלכתא בעיא צילותא כיומא דאיסתנא, אז פסק'נען א הלכה דארף זיין א קלארע דעת, אזוי ווי א טאג וואס בלאזט א צפון ווינט, און מילא פאר דעם טאקע מר עוקבא, בשעת ס'האט געבלאזן א דרום ווינט, איז זיין דעת נישט געווען מיושב, האט ער טאקע נישט גע'פסק'נט. זאגט די גמרא אמר אביי, אביי פלעגט זאגן, אי אמרה לי אם, קריב כותחא, לא תנאי, ס'טייטש טאמער מיין מאמע וואלט מיר געבעטן אפילו א קליינע זאך, זיי מיר מקרב דעם כותח, כותח איז געווען אזא מאכל וואס די בבליים פלעגן איינטונקען זייער ברויט אין דעם, איז אפילו זיין מאמע וואלט אים געשטערט מיט אזא קליינע זאך, וואלט עס געווען אזא מין שטערעניש פאר אים, ס'וואלט אים אזוי ארויסגענומען פונעם ריכוז, אז ער וואלט נישט געקענט לערנען ווי ס'דארף צו זיין. אמר רבא, רבא פלעגט זאגן, אי קרצתן כינה, לא תנאי, ווען א כינה וואלט מיר געביסן, וואלט איך נישט געקענט לערנען, ס'טייטש ס'האט אים צושטערט די קלארקייט אפילו אזא קליינע שטערעניש, זאגט די גמרא מר בריה דרבינא עבדה ליה אמיה שבעה מני לשבעה יומי, זיין מאמע האט אים צוגעגרייט זיבן אנצונגען זיבן קליידער פאר זיבן טעג, כדי ער זאל קענען יעדן טאג טוישן די קליידער, און אזוי ווי די ראשונים זענען מסביר אויכעט ווייל כדי עס זאל אים נישט בייסן א כינה, זאל אים נישט שטערן דאס לערנען, זאגט די גמרא אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, לא איברי ליליא אלא לשינתא, די נאכט איז נאר באשאפן געווארן אויף צו שלאפן, און ווי תוס' זאגט דא רעדט מען פון די זומער נעכט, די קורצע נעכט, וואס דעמאלט דארף מען שלאפן, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא איברי סיהרא אלא לגירסא, די לבנה איז באשאפן געווארן כדי מען זאל קענען לערנען תורה ביינאכט, זאגט די גמרא, אמרי ליה לרבי זירא, מען האט געזאגט פאר ר' זירא מחדדן שמעתך, דיינע שמועות, דיינע הלכות וואס דו לערנסט פאר זענען שטארק מדויק ביסט א גרויסע בקי, אמר להו האט ר' זירא געזאגט, דיממי נינהו, ווייל איך לערן בייטאג, בשעת וואס דער קאפ איז אויפגעפרישט, און נישט ביינאכט ווען מען איז מיד, זאגט די גמרא אמרה ליה ברתיה דרב חיסדא לרב חיסדא, די טאכטער פון רב חיסדא האט געזאגט צו רב חיסדא, לא בעי מר מינם פורתא, דער טאטע דארף נישט עפעס אביסל שלאפן, ער האט כמעט נישט געשלאפן, אמר לה האט רב חיסדא איר געזאגט, השתא אתו יומי דאריכי וקטיני, ס'וועט קומען טעג וואס ס'עט זיין לאנגע לאנגע לאנגע נעכט און מ'עט נישט קענען לערנען ווי ס'דארף צו זיין ונינום טובא דעמאלטס עט מען שלאפן וויפיל מען וויל וואס טייטש נאכדעם וואס א מענטש איז טויט קען ער שלאפן וויפיל ער וויל יעצט ווי לאנג מען לעבט האט ער אויסגענוצט יעדע רגע אויף צו לערנען זאגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממי אנן אונז די וואס לערנען תורה זעמער טאג ארבעטערס ווייל די עיקר לערנען תורה איז בייטאג אוודאי נישט ביינאכט ר' אחא בר יעקב יזיף ופרע זאגט די גמרא רבי אחא בר יעקב פלעג קובע זיין דאס צייט צו לערנען בייטאג אבער ס'האט זיך אמאל געמאכט אז ער איז געווען פארנומען מיט פרנסה פלעג ער בארגן צייט וואס טייטש ער האט גענומען צייט פון לערנען אויף צו ארבעטן אבער שפעטער האט ער פורע געווען דעם חוב ביינאכט ער האט משלים געווען דאס וואס ער האט נישט געלערנט זאגט די גמרא אמר רבי אלעזר הבא מן הדרך איינער וואס קומט פון וועג אל יתפלל שלשה ימים איז דריי טאג זאל ער נישט דאווענען פארוואס ווייל די וועג מוטשעט אן און במילא דריי טעג נעמט ביז די קאפ ווערט צוריק אויסגעקלארט, און פארשטייט זיך ווי מען האט פריערט געזאגט די ראשונים זאגן דאס איז אמאליגע צייטן, היינטיגע צייטן איז אוודאי די הלכה נישט אזוי, שנאמר עכ"פ ברענגט ער א ראיה, שטייט אין פסוק, ווען עזרא לייגט דארט אראפ די אלע מענטשן וואס ער האט ארויפגענומען פון צו ארץ ישראל פון בבל, זאגט ער דארט ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלושה ואבינה בעם, ובכהנים ובני לוי לא מצאתי שם, אז עזרא האט זיך דארט מתבונן געווען דארט אין יעדעם און אפגעציילט די אלע מענטשן און אראפגעלייגט די אלע מענטשן זענען געווען מיט אים, עכ"פ ס'האט אים גענומען דריי טאג ביז ער האט זיך געקענט מרכז זיין דאס טון, זעט מען אז דארט דריי טאג ביז א מענטש קומט צו זיך, זאגט די גמרא אבוה דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי תלתא יומי ווען ער פלעגט קומען פון וועג, איז דריי טאג האט ער טאקע נישט געדאווענט, זאגט די גמרא שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שכרא, שמואל פלעג נישט דאווענען אין א שטוב וואס איז געווען דארט שכר ביר, פארוואס ווייל די שמעק אליין פלעג אים שיכור מאכן, און רב פפא לא מצלי בביתא דאית ביה הרסנא, רב פפא פלעג נישט דאווענען אין א שטוב וואס איז געווען דארט אזעלכע געפרעגלטע פיש, ווייל די שמעק האט אים אויך געשטערט פון צו דאווענען, זאגט יעצט די גמרא נאכדעם וואס מען זעט דא אז שכרות איז א שווערע זאך און מען טאר נישט דאווענען ווען מען איז שיכור, ברענגט די גמרא די מעלות אויך פון וואס טרינקען קען מאכן פאר א מענטש, זאגט די גמרא רבי חנינא, כל המתפתה ביינו, איינער וואס איז זיך מתפייס מיט וויין, וואס טייטש ער איז אויפגערעגט אויף א חבר אבער ער טרינקט וויין און דאס העלפט אז זאלן זיך אויסקומען איינער מיטן צווייטן, איז יש בו מדעת קונו, האט ער אין זיך פון די מידות כביכול פון רבונו של עולם, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, נאכדעם וואס נח האט מקריב געווען קרבנות נאכדעם וואס ער איז ארויס פון די תיבה, שטייט וירח השם את ריח הניחוח, און די פסוק זאגט דארט ווייטער ויאמר ה' אל לבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, זעהן מיר אז פארן רבונו של עולם כביכול האט געפאלן דעם ריח ניחוח און ווי רש"י זאגט אז א שמעק זעהט מען האט מען דאך פריערט געזעהן אז א שמעק קען שיכור מאכן און מילא איז די בחינה די זעלבע אז דער רבונו של עולם האט געשמעקט די ריח ניחוח און טאקע דער רבונו של עולם האט זיך מתפייס געווען מיט די קרבנות פון נח זאגט די גמרא אמר רב חייא כל המתיישב ביינו איינער וואס נאכן טרינקען איז זיין קאפ גראד און נישט צומישט, יש בו דעת שבעים זקנים, איז א סימן אז ער האט א דעת וואס איז שקול קעגן די זיבעציג זקנים, די זיבעציג זקני סנהדרין. פארוואס פון ווי לערנט מען עס ארויס? ווייל יין ניתן בשבעים אותיות, יין איז גימטריא זיבעציג, וסוד ניתן בשבעים אותיות, סוד איז אויך גימטריא זיבעציג, נכנס יין יצא סוד, בדרך כלל א מענטש טרינקט, איז יצא סוד, אלע זיינע סודות, ווערט אנטפלעקט, ער הייבט אן אויסגיסן אלעס, אויסברעכן אלעס, אבער איינער וואס נאכן טרינקען בלייבט נאך אלס ביי זיך, איז ער א בחינה אז דער זיבעציג איז נישט די סוד, נאר דער זיבעציג איז שקול קעגן זיבעציג פון זקני סנהדרין, זאגט די גמרא, אמר ר' חנן, לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים, די וויין איז באשאפן געווארן סיי אויף ניחום אבלים, אז אן אבל זאל זיך קענען בארואיגן, און סיי אז רשעים זאלן טרעפן די שמחה דא פון די וויין אויף די וועלט זאלן זיך אנטרינקען און מילא וועט זיי נישט בלייבן קיין שום שכר אויף יענע וועלט, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, תנו שכר לאובד, און די פסוק זאגט דארט ווייטער ויין למרי נפש, אובד דאס איז רשעים, מרי נפש דאס איז אבלים, זעהן מיר פאר זיי איז באשאפן געווארן דאס וויין, זאגט די גמרא אמר ר' חנן בר פפא, האט ר' חנן בר פפא געזאגט כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים, איינער וואס גיסט זיך נישט ביי אים וויין אזוי ווי וואסער אין שטוב, אינו בכלל ברכה איז א סימן ער איז נאכנישט צוגעקומען צו די דרגה פון ברכה, וואס טייטש ברכה איז נאר ווען ס'הייבט אן ממש רינען וויין ווי וואסער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, וברך את לחמך ואת מימיך, און ממילא דרש'נט מען מה לחם שנקח בכסף מעשר, אזוי ווי ברויט איז א זאך וואס מען קען קויפן מיט געלט פון מעשר שני, אף מים שנקח בכסף מעשר, די זעלבע זאך, די וברך את לחמך ואת מימיך מיינט נישט וואסער, נאר די מים וואס שטייט דא גייט אויך ארויף אויף אזא זאך וואס מען קען קויפן מיט כסף מעשר שני, ומאי ניהו, וואס איז דאס? יין, דאס גייט ארויף אויף וויין, און פארוואס וקא קרי ליה מים, פארוואס רופט עס די תורה וואסער? ווייל אי נשפך בביתו כמים איכא ברכה, טאמער ס'גיסט זיך וויין ווי וואסער איז א סימן ס'דא א ברכה אין שטוב, ואי לא לא, און טאמער נישט איז א סימן ס'נאכנישט דא די דרגה פון ברכה, זאגט די גמרא אמר רבי אילעא, האט רבי אילעא געזאגט, בשלושה דברים אדם ניכר, דריי זאכן קען מען זען די טבע פון א מענטש צו א מענטש פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין צו א מענטש איז א גוטער מענטש צו נישט, בכוסו, די ערשטע איז ווען ער טרינקט ווען ער ווערט אנגעטרינקען, צו ער איז נארמאל צו נישט, ובכיסו, וואס טייטש אזוי ער פירט זיך אויף מיט אנדערע מענטשן מיט געלט, צו ער פירט זיך אויף גלייך צו נישט, ובכעסו, טאמער א מענטש איז גאר א גרויסע כעסן זעהט מען ער איז נישט קיין גלייכער מענטש, ואמרי ליה ס'דא וואס זאגן אף בשחקו, די זעלבע זאך ווען ער לאכט, טאמער ער לאכט ווי א ביליגער מענטש, איז א סימן ער איז א ביליגער מענטש, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פאר רב, מען גייט יעצט צוריק צו די דינים וואס מען האט אנגעהויבן דא, צו לגבי א איד וואס וואוינט מיט א גוי, דיני עירובי חצירות, צוריק צו אונזער סוגיא, זאגט רב יודא נאך פון רב אזוי, ישראל ונכרי בפנימית, וישראל בחיצונה, טאמער ס'איז דא א חצר לפנים מחצר, ס'דא א חצר הפנימית און א חצר החיצונה, איין חצר און א אנדערע חצר, די איינציגסטע וועג וואס א מענטש קומט אן צום חצר הפנימית, איז נאר טאמער מען גייט אריבער די חצר החיצונה, די חצר החיצונה דארף נישט אריינגיין די חצר הפנימית, אבער פארקערט איז נישט דא אן אופן מען מוז דורכגיין די חצר החיצונה אנצוקומען צום חצר הפנימית, יעצט אזוי, די ציור וואס רב רעדט דא, רעדט זיך ביי אן אופן וואס אין די חצר הפנימית וואוינט א איד מיט א גוי, אין די חצר החיצונה וואוינט נאר איין איד, איז די דין איז, בא מעשה לפני רבי ואסר, ולפני רב חייא ואסר, זאגט רב די מעשה איז טאקע געקומען צו רבי און אזוי אויך צו רב חייא, און סיי רבי און סיי רב חייא האבן ביידע גע'אסר'ט פאר דער איד וואס וואוינט דארט אליין אינעם חיצונה אז ער טאר דארט נישט טראגן נאר טאמער ער דינגען די חלק פונעם גוי די רשות פונעם גוי, וואס טייטש לגבי די איד וואס וואוינט אין די פנימית צוזאמען מיטן גוי פון אים רעדט מען נישט דא, מען רעדט דא פון די איד וואס וואוינט דא אליין אינעם חצונה, איז סיי רבי און סיי ר' חייא האבן גע'אסר'ט פאר אים צו טראגן, זאגט די גמרא יתיב רבה ור' יוסף בשילהי פירקא דרב ששת, רבה און רב יוסף זענען געזעצן אין בית מדרש נאך די דרשה פון רב ששת, ויתיב רב ששת וקאמר, און רב ששת האט געזאגט, כמאן אמרה רב לשמעתיה, ווי וועם האט רב גע'פסק'נט דא די הלכה? כר' מאיר, אזוי ווי די שיטה פון ר' מאיר פון אונזער משנה, וואס אונז האבן געזען א מחלוקת אין אונזער משנה, צווישן ר' מאיר און ר' לעזער בן יעקב האבן מיר געזען ר' מאיר האט געהאלטן אז אפילו אז ס'וואוינט אין א חצר איין איד מיט איין גוי טאר דער איד דארט נישט טראגן ווי לאנג ער דינגט נישט פונעם גוי דעם שטח מה שאין כן ר' לעזער בן יעקב האט געפסקנט אז איין איד אליין היות וואס דאס איז נישט קיין דבר שכיח דארף נישט דינגען פונעם גוי דעם שטח ער קען ווייטער טראגן נאר צוויי אידן און מער זיי דארפן שוין דינגען פונעם גוי, און במילא האט רב ששת געזאגט דא, ווייסטו ווי וועם רב האט דא נאכגעזאגט פון רבי און פון רב חייא ווייסט ווי וועם זיי האבן געפסקנט דא אז די איד וואס וואוינט דא אין די חצר החיצונה טאר נישט טראגן, זיי האבן אוודאי געפסקנט כשיטת ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט אז אפילו איין איד מיט איין גוי מאכט שוין די גוי א פראבלעם מען דארף דינגען פון אים דעם שטח, און דאס איז טאקע די סיבה אז די איד וואס וואוינט דא אליין אינעם חצר אפילו די פראבלעם איז סך הכל איין גוי דער גוי וואס וואוינט דא אינעם פנימית ער מאכט אים די גאנצע פראבלעם אבער עצם דא וואוינט דא א איד אליין איז אפילו הכי איז עס א פראבלעם ווייל מען פסק'נט ווי רבי מאיר, זאגט די גמרא, כרכיש רבה רישיה, רבה האט טאקע צוגעשאקלט מיטן קאפ, ס'אים געפאלן דאס וואס רב ששת האט געזאגט אז טאקע די מימרא פון רב איז כשיטת רבי מאיר, אמר רב יוסף, האט זיך רב יוסף אנגערופן, תרי גברי רברבן כרבנן, צוויי אזעלכע חשוב'ע מענטשן אזוי ווי רב ששת און רבה, ליטעו בהאי מילתא, זאלן מאכן אזא טעות צו זאגן אזא זאך, אי כרבי מאיר, למה לי ישראל בחיצונה, וואס טייטש טאמער טאקע רב האט דא געוואלט פסקנ'ן כשיטת ר' מאיר, וואס האט ער געדארפט איינזעצן דא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז אין די אינעווייניגסטע חצר וואוינט א איד מיט א גוי, אין די אינדרויסנדיגסטע חצר וואוינט א איד, און די אינדרויסנדיגסטע איד טאר נישט טראגן, וואס פעלט אויס די גאנצע אינדרויסנדיגסטע חצר, זאג פשוט אז ס'וואוינט א איד מיט א גוי צוזאמען אין א חצר, איין איד מיט איין גוי, טאר דער איד נישט טראגן, פארוואס זאל מען פסק'ן ווי ר' מאיר? עסטו וועלן זאגן זאגט ר' יוסף אבער, וכי תימא עסטו וועלן זאגן מעשה שהיה כך היה, אז וואס וואס פרעגסטו מיר א קשיא אויף א מעשה, אזוי איז געווען די מעשה, ס'האט געוואוינט ס'איז געווען א בפועל'ע מעשה, ס'האט געוואוינט א איד מיט א גוי אינעווייניג, א איד אינדרויסן, מ'איז געקומען פרעגן פאר רבי, רבי האט גע'אסר'ט, מ'איז געקומען פרעגן רב חייא, רב חייא האט גע'אסר'ט, אזוי איז געווען, פרעג מיר נישט קיין קשיות, זאגט אבער די גמרא ס'איז אבער נישט אזוי, זאגט ר' יוסף, והא בעו מיניה מרב, פנימי במקומו מאי, ואמר להן מותר, וואס טייטש אזוי? ר' יוסף זאגט אונז, אז די גאנצע פסק וואס רב האט דא געזאגט קען נישט זיין אז רב האט אונז געקומען לאזן הערן אז די הלכה איז ווי ר' מאיר, ווייל כ'האב בפירוש א ראיה אז רב האט געהאלטן אז די הלכה איז נישט ווי ר' מאיר, פארוואס? ווייל די גאנצע שאלה וואס מ'האט דא געזאגט, די גאנצע פסק וואס רב האט דא געברענגט פון רבי פון ר' חייא, איז סך הכל א פסק לגבי די איד וואס וואוינט דא אין די אינדרויסענדיגסטע חצר, איז פאר אים האט מען געזאגט ער טאר נישט טראגן, זאגט אבער רבי יוסף, מ'האט בפירוש געפרעגט פון רב, וואס איז מיט די דין פון די איד וואס וואוינט אינעווייניג אין די פנימיות'דיגע חצר אין די אינעווייניגסטע חצר ער וואוינט דארט אליין מיטן גוי, האט מען אים געפרעגט דער איד מעג טראגן צו דער איד טאר אויך נישט טראגן, האט רב קלאר געזאגט ער מעג יא טראגן, יעצט טאמער רב פסק'נט ווי רבי מאיר טאר דער איד אינעווייניג אויך נישט טראגן ווייל ער וואוינט דאך מיט א גוי, נו קען נישט זיין אז רב האט געפסק'נט ווי רבי מאיר, פרעגט אבער די גמרא נו וואס דען עסטו מיר זאגן וואס וועט רבי יוסף זאגן ואלא מאי כרבי אליעזר בן יעקב, עסטו מיר זאגן אז אוודאי האט רב געפסק'נט ווי רבי אליעזר בן יעקב, און פארדעם האט ער טאקע געזאגט אז דער איד וואס וואוינט אינעווייניג מיט'ן גוי ער מעג טראגן, פארוואס ווייל ס'איז איין איד מיט איין גוי רבי אליעזר בן יעקב האלט אז ווען ס'וואוינט איין איד אליין מיט א גוי מעג ער טראגן זאגט אבער די גמרא הא אמר עד שיהיו שני ישראלים אוסרין זה על זה וואס טייטש זיי מיר אויב אזוי מסביר פארוואס האט רב גע'פסק'נט פארוואס האט ער נאכגעברענגט די פסק פון רבי פון רבי חייא אז די איד פון די אינדרויסנדיגסטע חצר טאר נישט טראגן עסט מיר זאגן פארוואס ווייל די איד פון די אינעווייניגסטע חצר ער מעג טראגן ווייל ס'איז איין איד מיט איין גוי אבער די איד פון אינדרויסן ער טאר נישט טראגן פארוואס ווייל דורך זיין חצר קומט דאך די איד און די גוי פון אינעווייניג און ממילא דא דא צוויי אידן מיט א גוי צוויי אידן מיט א גוי דארט איז אוודאי רבי אליעזר בן יעקב אויך מודה אז מען טאר נישט טראגן זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט אמת ווייל קוק אין די לשון פון רבי אליעזר בן יעקב רבי אליעזר בן יעקב זאגט אז ווען טאר טאקע א איד נישט טראגן ווען הייבט זיך אן די פראבלעם פונעם גוי ווען ס'איז דא צוויי אידן אין א חצר צוזאמען מיט גוים דעמאלטס היות וואס ס'איז דא צוויי אידן ס'איז שני ישראלים אוסרים זה על זה, איין איד מאכט סיי ווי סיי א פראבלעם פארן אנדערן איד, ווייל צוויי אידן וואס וואוינען צוזאמען אין א חצר איז סתם אזוי א פראבלעם אז זיי מאכן נישט קיין עירוב, דעמאלטס הייבט אן די גוי אויך צו מאכן א פראבלעם, מה שאין כן אבער דא זאגט די גמרא, דא וואס ס'וואוינט דא א איד מיט א גוי אינעווייניג, און ס'וואוינט א איד אינדרויסן, מאכט דאך נישט איין איד א פראבלעם פארן צווייטן איד, פארוואס? ווייל ביידע אידן וואוינען אין צוויי אנדערע חצירות, און ממילא אפילו לויט רבי אליעזר בן יעקב וואלט די דין געדארפט זיין אז די איד פון אינדרויסן קען געהעריג טראגן, אלא נאר, זאגט די גמרא וואס עסטו מוזן זאגן, כרבי עקיבא דאמר, רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה, אז וואס? מען וועט זאגן אז די מימרא פון רב איז ווייל רב האט גע'פסק'נט, סיי ווי ר' אליעזר בן יעקב, אז ווען צוויי אידן וואוינען צוזאמען מיט א גוי, דארף מען מאכן א מעשה, מען דארף דינגען די שטח פונעם גוי אן דעם קען מען נישט טראגן, און סיי אויכעט ווי ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא זאגט רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, אונז האבן שוין געזען די מימרא פון ר' עקיבא מ'עט נאכאמאל איבער'חזר'ן, ר' עקיבא האלט אז ווען ס'דא צוויי חצירות איינס אינעווייניג און איינס אינדרויסן, איז אפילו ביידע מאכן עירוב פאר זיך, טאר נאך אלץ נישט די אינדרויסענדיגסטע טראגן ווילאנג ער מאכט נישט אן עירוב צוזאמען מיט די איד פון אינעווייניג, פארוואס ווייל היות וואס די אינעווייניגסטע חצר מוז דורכגיין די אינדרויסענדיגסטע חצר איז אפילו בעצם יעדער געמאכט אן עירוב פאר זיך, ס'איז א רגל המותרת במקומה יעדער קען גיין ביי זיך אין חצר, פון דעסוועגן אוסרת שלא במקומה די איד פון אינדרויסן עט נישט טארן טראגן ווילאנג ער ארבעט נישט צוזאמען מיט די איד פון אינעווייניג, ווייל די אינעווייניגסטע איד איז כאילו ער וואוינט אויך אין די אינדרויסענדיגסטע חצר ווייל ער גייט דא אריבער, און במילא נאכדעם וואס מ'האלט ווי רבי עקיבא, און מ'האלט אויך ווי רבי אליעזר בן יעקב, יעצט פארשטייט מען שוין אינגאנצן די מימרא פון רב, עמיר זאגן אזוי, דער איד פון אינעווייניג וואס וואוינט מיטן גוי, איז פשוט א איד וואס וואוינט אליין מיט א גוי, זאגט דאך רבי אליעזר בן יעקב אז די איד מעג טראגן ס'איז נישט דא אזא פראבלעם, מה שאין כן די איד וואס וואוינט אין אינדרויסנדיגסטע חצר, היות וואס מ'האלט ווי רבי עקיבא, אז רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, קומט אויס אז די איד פון אינעווייניג מאכט א פראבלעם פאר די איד אינדרויסן, ווייל די איד פון אינעווייניג דאס איז די רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה, פשט דער איד פון אינדרויסן טאר סתם אזוי נישט טראגן ווילאנג ס'וואוינט א איד אינעווייניג, און במילא דאס הייסט שוין שני ישראלים אוסרים זה על זה, און במילא ביי א ציור פון שני ישראלים אוסרים זה על זה, זאגט אוודאי רבי אליעזר בן יעקב אז די גוי מאכט שוין א פראבלעם, מ'דארף שוין דינגען די חלק פונעם גוי. און פאר דעם דער איד וואס וואוינט אינעם דרויסנדיגסטע חצר, עט דארפן דינגען די שטח פונעם גוי אז נישט עט ער נישט טארן טראגן, זאגט אבער די גמרא אויב אזוי למה לי נכרי, אפילו ישראל נמי, ווי קומט אריין דא די גאנצע גוי, דער איד סתם אזוי פון אינדרויסן טאר נישט טראגן, ווייל ער האט דאך א פראבלעם אז דער איד אינעווייניג וואוינט דא, דער איד וואס וואוינט אינעווייניג אין אינעווייניגסטע חצר, איז דאך א רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה מאכט שוין א פראבלעם פאר די איד אינדרויסן, און במילא אלץ דעם אליין טאר די איד אינדרויסן נישט טראגן, האט נישט קיין שייכות צום גוי אינגאנצן. אמר רב הונא בריה דרב יהושע, ענטפערט רב הונא בריה דרב יהושע, זאגט ער א תירוץ אזוי, לעולם כרבי אליעזר בן יעקב וכרבי עקיבא, אוודאי אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, נאר וואס דען והכא במאי עסקינן כגון שעירבו, דא רעדט זיך ביי א ציור וואס זיי האבן טאקע געמאכט אן עירוב, די איד פון אינעווייניג און די איד פון אינדרויסן האבן געמאכט אן עירוב, און במילא די איד פון אינעווייניג מאכט נישט קיין פראבלעם פאר די איד אינדרויסן א רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, ווייל ס'איז דאך דא דא אן עירוב, נאר וואס דען ווער מאכט די פראבלעם די גוי? טעמא דאיכא נכרי דאסיר, אבל ליכא נכרי לא אסיר, די גאנצע פראבלעם איז דא דא א גוי, און אז די גוי איז דא מאכט ער א פראבלעם, און במילא דארף מען דינגען פון אים די חצר, אבער טאמער ס'וואלט נישט געווען קיין גוי היות ס'איז דא דא אן עירוב, איז נישט דא קיין פראבלעם און יעדער קען טראגן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, בעא מיניה ר' אלעזר מרב, האט ר' לאזער אן איבעיא געפרעגט פון רב, פרעגט ער אים יעצט א אינטערסאנטע שאלה, פונקט פארקערט ווי דאס מ'האט געזען פריערט, זאגט ער אזוי, ישראל ונכרי בחיצונה וישראל בפנימית מאי, וואס איז טאמער אין די אינעווייניגסטע חצר וואוינט א איד אליין, אין די אינדרויסנדיגסטע חצר וואוינט א איד מיט א גוי, וואס איז דעמאלטס די דין מיט די אינדרויסנדיגסטע חצר? יעצט אין די אינעווייניגסטע חצר נישט קיין שום שאלה, אוודאי די איד וואס וואוינט דארט אליין דארף דאך נישט קיין עירוב ער וואוינט דארט אליין, און מילא פשוט קיינער גייט נישט אריבער זיין חצר, ער קען פשוט טראגן ביי זיך אין חצר א מחיה, די שאלה איז אין די אינדרויסנדיגסטע חצר וואס איז די דין דארט? וואס טייטש אזוי? בעצם וואס איז די נקודה פון די שאלה? די שאלה איז, די אינדרויסנדיגסטע חצר וואס וואוינט דא א איד מיט א גוי, אונז האלט מיר ווייטער ווי רבי אליעזר בן יעקב און רבי עקיבא אלץ א מחיה, די שאלה נאר איז אז נאכדעם וואס מען האלט ווי רבי אליעזר בן יעקב, וואס רבי אליעזר בן יעקב זאגט איין איד מיט איין גוי איז אוודאי נישט קיין פראבלעם, די שאלה נאר איז די אינעווייניגסטע איד, צו ער הייסט אויך כאילו ער וואוינט אין אינדרויסנדיגסטע חצר ווייל ער גייט דאך דא אלעמאל אריבער, און ממילא האמיר דא צוויי אידן מיט א גוי, און מילא אפילו לויט ר' אליעזר בן יעקב וועט מען דארפן דינגען די חלק פון גוי, אדער אפשר ניין, אפשר ביי אזא ציור זאגט מען אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, די אינעווייניגסטע איד קען ווייטער טראגן אינעווייניג, די אינדרויסנדיגסטע איד מיט די גוי וואס וואוינען צוזאמען איז דאך איין איד מיט איין גוי לויט ר' אליעזר בן יעקב דארף מען אינגאנצן נישט ביי אזא ציור דינגען, און מילא יעדער העט מעגן טראגן, און די גמרא איז דא מסביר די צדדי הספק אזוי, זאגט די גמרא אזוי. בעצם אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ר' אליעזר בן יעקב מאכט א נפקא מינה צווישן איין איד וואס וואוינט מיט א גוי און צוויי אידן וואס וואוינען מיט א גוי. יעצט ביי די פריערדיגע ציור, די ציור וואס מען האט פריערט געזען, אז אין די אינעווייניגסטע חצר וואוינט א איד צוזאמען מיט א גוי, אין די אינדרויסנדיגסטע חצר וואוינט א איד אליין, האבן מיר געשמועסט אז די איד פון די אינדרויסנדיגסטע חצר טאר אוודאי נישט טראגן, פארוואס? ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט געמאכט א עירוב צוזאמען מיט די אינעווייניגסטע איד, און ממילא די גוי מאכט א פראבלעם אויך פאר די איד וואס וואוינט אינדרויסן אין די אינדרויסנדיגסטע חצר. פארוואס? האט מען געזאגט אפילו לויט רבי אליעזר בן יעקב איז עס א פראבלעם, ווייל די גוי גייט כסדר אריבער זיין רשות, און ממילא היות וואס ער האלט אויך ווי רבי עקיבא, רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און ממילא די אינדרויסנדיגסטע איד האט א פראבלעם טאמער ער וועט נישט דינגען פונעם גוי זיין חלק דא. יעצט אזוי, לאמיר זיך דערמאנען, וואס האט רבי אליעזר בן יעקב געזאגט? פארוואס האט רבי אליעזר בן יעקב געזאגט אז ס'דא א נפקא מינה צווישן א איד וואס וואוינט אליין מיט א גוי, אדער צוויי אידן וואס וואוינען מיט א גוי, האבן מיר מסביר געווען אז רבי אליעזר בן יעקב האלט אז ווען א איד וואוינט אליין מיט א גוי איז עס א ממש א סכנה, דער גוי איז חשוד ער העט הרג'ענען די איד, און ממילא ביי א פלאץ וואס א סכנה פעלט נישט אויס מאכן קיין גזירות ווייל ס'איז נישט קיין דבר וואס איז שכיח, ס'איז נישט קיין דבר וואס איז מצוי, מה שאין כן ווען צוויי אידן וואוינען צוזאמען מיט א גוי, דאס איז שוין א דבר המצוי, מילא דארט דארף מען מאכן א גזירה, קומט אויס אין די פריערדיגע ציור אז ס'וואוינט א איד מיט א גוי אין די אינעווייניגסטע חצר, און אין אינדרויסנדיגסטע חצר וואוינט א איד אליין, און מ'האט גע'פסק'נט כשיטת ר' אליעזר בן יעקב כשיטת ר' עקיבא אז די איד וואס וואוינט אינדרויסן טאר נישט טראגן, מוז זיין אז דאס איז א פשט אז ס'איז א ציור וואס איז שכיח, ס'איז א דבר המצוי, ווייל טאמער ס'וואלט נישט געווען מצוי, איז סתם אזוי וואלט די איד געמעגט טראגן אן זיך רעכענען מיטן גוי, די שאלה דא איז צו דאס איז אויך מצוי צו נישט. זאגט די גמרא אזוי, התם טעמא, משום דשכיח דדייר, דארט, טאקע אין די פריערדיגע ציור, וואס אין די אינעווייניגסטע חצר וואוינט א איד מיט א גוי, די אינדרויסניגסטע חצר וואוינט א איד אליין, דאס איז א זאך וואס איז מצוי, ס'איז א נארמאלע זאך א איד מיט א גוי זאלן וואוינען אליין צוזאמען אין א אינעווייניגסטע חצר, טאמער ס'וואוינט נאך א איד אינדרויסן, פארוואס? ווייל די איד פון אינעווייניג האט נישט מורא די גוי העט אים הארגענען, ווייל דמירתת נכרי די גוי עט מורא האבן, וסבר, די גוי עט מאכן א חשבון וואס זיך טוהן דורך הרג'ענען די איד, השתא אתי ישראל ואמר לי, ישראל דהוה גבך היכא, וואס טייטש די איד וואס וואוינט אינדרויסן, עט קומען צום גוי זאגן, ווי די איד דיין שכן? כ'האב עם שוין לאנג נישט געזעהן, און די גוי עט נישט קענען זאגן, ער איז ארויס געגאנגען, כ'ווייס נישט, כ'האב נישט קיין קיין אהנונג, ווייל ווי נישט ווי, די איד פון אינדרויסן, עט קענען צוריק זאגן פארן גוי, ווי איז ער ארויס געגאנגען נישט נערגעץ געגאנגען איך זיץ שוין דא א וואך צייט, קיינער נישט אריבער מיין שטוב, און מילא איז בעצם די איד וואס וואוינט דא אינדרויסן אליין איז בעצם א שומר אויף די איד וואס וואוינט אינעווייניג מיטן גוי, אז די גוי זאל אים נישט הרג'נען, און פאר דעם טאקע די איד אינדרויסן העט נישט טארן טראגן, ווייל ס'איז א דבר המצוי, און ביי א דבר המצוי האבן מיר דאך געזען ר' אליעזר בן יעקב זאגט אז מען מאכט די גזירה אז ווילאנג ס'וואוינט דא א גוי טאר מען נישט טראגן, אבל הכא, אבער דא וואס א איד און א גוי וואוינען אינדרויסנדיגסטע, און א איד אליין וואוינט אין די אינעווייניגסטע, דא קען מען זאגן, אמינא ליה, נפק אזל ליה, די גוי קען זאגן איך וועל הרג'נען די איד וואס וואוינט דא אינדרויסן, און טאמער די איד פון אינעווייניג העט מיר פרעגן ווי די איד וואס פלעגט וואוינען מיט דיר, העט דער גוי זאגן כ'האב נישט קיין אהנונג ער איז געגאנגען, און די איד פון אינעווייניג העט נישט קענען אויפווייזן ס'איז נישט אזוי, ווייל מ'גייט דאך סתם אזוי נישט אריבער זיין שטוב, איבער מילא, טאמער ס'איז טאקע אזוי אז דא איז אנדערש, דא איז עס א סכנה, אויב ס'איז א סכנה, איז נישט דא קיין שום גזירה, ס'טייטש אפילו בעצם קענסטו אפשר טראכטן אז ס'וואוינען דא צוויי אידן צוזאמען מיט א גוי, אבער ווי נישט ווי ס'נישט קיין נארמאלע זאך ס'דאך א פלאץ פון סכנה ביי א פלאץ פון סכנה האט דאך ר' אליעזר בן יעקב געזאגט מען מאכט נישט קיין גזירות און ס'גייט נישט אן די גוי וואס וואוינט דא און ממילא העט יעדער קענען טראגן או דילמא אדער אפשר ניין הכא נמי מירתת די גוי האט דא אויך מורא צו הרג'נען דסבר ווייל ער זאגט השתא אתי ישראל וחזי לי ס'טייטש דער גוי דער איד וואס וואוינט דא העט צוקוקן ער העט עפעס באמערקן ווי איך הרג'ע במילא דער גוי האט מורא צו הרג'נען זיין שכן די איד אפילו טאקע די אנדערע איד וואוינט אינעווייניג אבער ער העט ארויסקוקן פון זיין שטוב עפעס פון זיין חצר ער העט באמערקן אז איך הרג'ע דעם איד און ממילא אז די גוי האט מורא צו הרגן די איד ביי אזא ציור, פשט ס'א נארמאלע זאך אזוי צו וואוינען, און אז ס'א נארמאלע פלאץ און ס'א נארמאלע אופן אזוי צו וואוינען ס'א דבר המצוי, איז אוודאי מאכט די גוי א פראבלעם, און ממילא ביי אזא ציור אויך איז די גוי און די איד וואס וואוינען אין דרויסנדיגסטע חצר, קענסט זיך נישט יעצט באנוצן מיטן היתר אז ס'איז איין איד אליין מיט א גוי, נאר די אינעווייניגסטע איד מאכט דא א נפקא מינה, און ממילא נאכדעם וואס מ'האלט ווי ר' עקיבא אז רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און נאכדעם וואס מען האלט ווי רבי אליעזר בן יעקב אז צוויי אידן צוזאמען מיט א גוי מאכט די גוי א פראבלעם, עט דא אויך זיין א פראבלעם, ווייל עס איז א דבר המצוי. זאגט די גמרא, אמר ליה, האט רב געענטפערט, תן לחכם ויחכם עוד, וואס טייטש, רשי זאגט עס מיינט צו זאגן, אז אזוי ווי דארט איז א פראבלעם צו טראגן די אינדרויסנדיגסטע חצר, איז דא אויך א פראבלעם צו טראגן די אינדרויסנדיגסטע חצר, ווייל די גוי אוודאי האט מורא צו הרג'ן די איד, און ממילא איז עס א דבר המצוי, און מילא נאכדעם וואס מ'פסק'נט ווי רבי עקיבא און ווי רבי אליעזר בן יעקב, הייסט עס כאילו צוויי אידן וואוינען דא צוזאמען צוזאמען מיט א גוי און ממילא מאכט די גוי א פראבלעם טאר מען דא נישט טראגן ווי לאנג מען דינגט נישט דעם שטח פונעם גוי זאגט די גמרא ווייטער ריש לקיש ותלמידי דרבי חנינא איקלעו לההוא פונדק זענען אנגעקומען צו עפעס אן אכסניא זיי האבן געדארפט דארט זיין שבת און אין דעם חצר האט געוואוינט צוויי אידן צוזאמען מיט א גוי ממילא האט מען געדארפט דינגען דא דעם שטח פונעם גוי אבער דער גוי איז דארט נישט געווען נאר וואס דען, ולא הוה שוכר והוה משכיר, דער שוכר דער גוי איז נישט געווען דארט, דער גוי וואס האט געוואוינט דארט איז אויך נישט געווען די אייגענע בעל דירה, נאר ער אליין האט געדינגען זיין דירה פון א צווייטע גוי, דער משכיר פונעם גוי איז געווען דארט, דער שוכר וואס האט בפועל געוואוינט דארט איז נישט געווען דארט. ס'איז איין ציור ווי רש י זאגט א צווייטע ציור זאגט רש י אז ס'איז געווען אזא האטעל וואס האט געוואוינט דארט אידן מיט גוים, און דער משכיר איז טייטש דער בעל האטעל איז געווען דארט, און דער וואס האט געדינגען דעם צימער איז נישט געווען דארט, על כל פנים, אמרי, האבן זיי געפרעגט פון ריש לקיש מהו למיגר מיניה, וואס איז דער דין, צו אונז קען מען דינגען פונעם משכיר, צו ניין מען דארף נאר דינגען פונעם שוכר דער וואס וואוינט דא בפועל, און זיי זאגן אזוי, כל היכא דלא מצי מסלק ליה לא תיבעי לך דלא אגרינא, דאס איז קלאר אז טאמער דער משכיר קען נישט ארויסווארפן דעם שוכר, איז דער משכיר גארנישט מיט נישט דא מען קוקט אים נישט אן דא און אוודאי קען מען נישט דינגען דעם שטח פונעם משכיר ער איז דאך נישט באלעבאס, נאר וואס דען די שאלה איז כי תיבעי היכא דמצי מסלק ליה, ביי אן אופן וואס דער משכיר קען ארויסהאקן דעם שוכר ווען ער וויל, ממילא דער משכיר איז א שטיקל באלעבאס. די שאלה איז מאי כיון דמצי מסלק אגרינא, אדער זאגט מען אז היות ער קען אים ארויסווארפן איז ער באלעבאס ממילא קען מען דינגען פון אים אויכעט, או דילמא אפשר ניין, השתא מיהא הא לא סלקיה ווי נישט ווי האט אים נישט ארויסגעווארפן, און ממילא האט אים נישט ארויסגעווארפן קען מען פון אים נישט דינגען ווייל דער באלעבאס ווי נישט ווי איז דער שוכר. אמר להם ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, נשכור, קען מען דינגען, ס'טייטש לאמיר דינגען פונעם משכיר, ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאל להם, ווען מ'וועט אנקומען צו אונזער רעבעס אין דרום וועלן מיר פרעגן וואס איז טאקע די פסק הלכה ביי דעם, פארוואס ווייל ריש לקיש האט געהאלטן מ'קען מיקל זיין ביי דיני עירוב קען מען מיקל זיין, און ממילא ביי א ספק אזוי ווי דא קען מען מיקל זיין, למעשה זאגט די גמרא, אתו שיילו לרבי אפס, זענען זיי געקומען און זיי האבן געפרעגט א שאלה פון ר' אפס דאס דאס איז טאקע געווען די רבותינו שבדרום אמר להם האט ר' אפס זיי געזאגט יפה עשיתם ששכרתם עטס האטס גוט געטון עטס האטס געדינגען פונעם משכיר ווייל דאס איז א גוטע עצה עס איז א גוטע פאטענט זאגט די גמרא ווייטער ר' חנינא בר יוסף ור' חייא בר אבא ור' אסי איקלעו לההוא פונדק זענען אנגעקומען צו עפעס א אכסניא דאתא נכרי מרי דפונדק בשבתא וואס איז געשען זענען אנגעקומען צו אכסניא, וואס א גוי האט דארט געוואוינט דארט, און דער גוי איז אבער נישט געווען דארט ווען שבת איז אריינגעקומען, און במילא האבן זיי געמאכט א עירוב צווישן זיך, צווישן אלע אידן וואס האבן געוואוינט דארט צוזאמען, און אזוי האבן זיי אנגעהויבן צו טראגן. וואס איז אבער געשען, אינמיטן שבת איז אנגעקומען דער גוי, די שאלה איז געווען, אמרי, האבן זיי געפרעגט, מהו למיגר מיניה, וואס איז יעצט די דין, צו אונז קענען דינגען פונעם גוי זיין חלק, צו נישט, און זענען מסביר די צדדי הספק זאגן זיי אזוי, צי זאגט מען שוכר כמערב דמי, אז דינגען פון א גוי איז אזוי ווי מען מאכט א עירוב, מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום, אז דאס דארף מען טון בייטאג ערב שבת, שבת אליין קען מען נישט דינגען פון א גוי, די נקודה איז נישט צו מען מעג דינגען שבת צו נישט, מען רעדט אפילו אויף אן אופן וואס בהיתר וועט מען מעגן דינגען, ס'וועט זיין אן קיין געלט, און ס'איז נישט בעצם עכט געדינגען, ס'איז נאר א שפיל בעצם אזוי ווי מ'האט געזען ס'איז זייער א לייכטע מין דינגען, די שאלה נאר איז צו ס'העלפט צו נישט, צו מ'זאגט אזוי ווי א עירוב העלפט נישט אז מ'מאכט א עירוב שבת מילא דינגען העלפט אויך נישט שבת, או דילמא אדער אפשר ניין, שוכר כמבטל רשות דמי, דינגען איז אזוי ווי ביטול רשות, ביטול רשות האט מען דאך אויך געזען אז טאמער אפאר אידן וואוינען צוזאמען און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב קענען אלע מבטל זיין זייער רשות צו איינעם און יענער עט מעגן טראגן, און מילא שכירות איז די זעלבע נקודה די זעלבע ענין, מה מבטל רשות ואפילו בשבת אף שוכר ואפילו בשבת, אזוי ווי ביטול רשות העלפט שבת, איז דינגען העלפט אויך שבת מען קען דינגען שבת ס'עט העלפן אז מען דינגען שבת יעצט בעצם דאס איז קלאר אז די עירוב וואס זיי האבן געמאכט פאר די גוי איז דא אנגעקומען איז די עירוב זעכער בטל ומבוטל ברגע וואס די גוי איז אנגעקומען איז אויס עירוב און במילא די עירוב ווערט נישט צוריק עירוב די שאלה דא סך הכל איז נאכן דינגען פונעם גוי איז וואס וואלטן זיי געטון זיי וואלטן אלע מבטל געווען זייער רשות צו איינעם און נאכדעם וואלטן זיי לפחות געקענט טראגן אינעם חצר ווייל ווילאנג מען מאכט נישט קיין ביטול רשות קען מען אינגאנצן נישט טראגן דא און דאס איז געווען זייער שאלה זאגט די גמרא א מחלוקת רבי חנינא בר יוסף אמר נשכור, רבי חנינא בר יוסף האט געזאגט מען קען דינגען, ורבי אסי אמר לא נשכור, רבי אסי האט געזאגט מען טאר נישט דינגען, אמר להו רבי חייא בר אבא, נסמוך על דברי זקן, מען קען זיך פארלאזן אויף רבי חנינא בר יוסף, ונשכור, און מען קען אוודאי דינגען, זאגט די גמרא, אתו שיילו ליה לרבי יוחנן, זיי געגאנגען פרעגן רבי יוחנן וואס ער האלט, אמר להן, האט ער זיי געזאגט, יפה עשיתם ששכרתם, עטס האטס גלייך געטון אז עטס האטס געדינגען די גוי'ס חלק דא שבת, יעצט פארשטייט זיך אזוי ווי מ'האט געשמועסט, נאכדעם וואס מ'האט געדינגען דעם חלק פונעם גוי, ווערט נישט יעצט די עירוב צוריק אן עירוב, נאר נאכן דינגען פונעם גוי האט יעדער געקענט מבטל זיין זייער רשות צו איינע פון די אידן, און נאכדעם וואס יעדער איז מבטל רשות פון די אידן, איז קודם כל קען שוין יעדער איינער טראגן אינעם חצר, ווייל פארדעם קען מען אינגאנצן אינעם חצר נישט טראגן, חוץ פון דעם אז פון די איד וואס יעדער האט מבטל געווען די רשות צו אים, פון זיין שטוב צום חצר, עט יעצט יעדער קענען טראגן, נאכדעם וואס מ'האט געמאכט די פאטענט.